גייט דער אלטער רבי מבאר זיין וואס איז די פשט אז דער שם שם הוויה נישט בשלימות און דער כסא פון דעם אייבערשטן נישט בשלימות ביז עס איז דא מחיית זרעו של עמלק עס וועט זיין לעתיד לבוא ביז מחיית זרעו של עמלק איז נישטא דעם ענין פון שם שלם און כסא שלם ס'איז איין זאך און א צווייטע זאך איז דער אלטער רבי וועט מבאר זיין ווי דער ענין פון מלחמת עמלק איז א זאך וואס איז נישט א איינמאליגע זאך נאר עס איז א זאך וואס טרעפט זיך מדור לדור און דער אלטער רבי זאגט נאכמער יעדן טאג

מיר דארפן פארשטיין וואס איז די ענין פון זכירת עמלק יעדן טאג, און דער אלטער רבי איז מדגיש אין אנהייב מאמר אז ס'איז א זאך וואס יעדער איינער פערזענליך האט א בחינה פון עמלק, ס'איז נישט עפעס א אין פנימיות הענינים, יעדער איינער בנפשו איז דא זיין עמלק, און יעדן טאג איז דא א ספעציעלע עבודה פאר יענעם טאג אויף צו מוחה זיין דעם עמלק פון יענעם טאג. און דער אלטער רבי גייט מבאר, דער אלטער רבי גייט מבאר זיין אז עס שטייט, אז אידן ווערן אנגערופן ליבי של הקדוש ברוך הוא, לבבתני אחותי כלה, אידן ווערן אנגערופן ליבי, וואס איז די פשט ליבי, אזוי ווי דער לב, איז דער לב דער ארט וואו דארטן לייכט דער נקודת החיות פון מענטשן, דער עיקר רוח חיים פון מענטשן לייכט בליבו, און דער לב, פון דער לב ווערט עס נמשך און נתפשט צו אלע אנדערע איברים, על דרך זה איז א איד צו דארט בנקודת נפשו פון א אידן, דארטן לייכט דעם בחינת ישראל דלעילא, דארט ארבעט דאס כנסת ישראל, אין דער בחינת אין דער נקודת הלב פון א אידן, דארטן לייכט דער בחינת ישראל, דער שם הוויה פונעם אייבערשטן. דער בחינת שם הוויה פון אלוקות לייכט ביי יעדער אידן בנקודת נפשו, און דער עבודה פון א מענטשן באשטייט אין דעם ער זאל נעמען דעם נקודה, דעם נקודת החיות און אלוקות וואס לייכט ביי אים אין פנימיות לבבו, און ער זאל דאס פארנאנדערשפרייטן אין זיין גאנצן לעבן. ער זאל דער אלטער רבי ברענגט א גאנצע אריכות ווי עס דארף זיין דעם ענין, נעמען דעם נקודת הנפש וואס איז דא ביי יעדן אידן וואס דארטן לייכט דעם הוויה דלעילא און דאס פארנאנדערשפרייטן אז אלוקות זאל לייכטן אין יעדן חלק פון זיין מציאות בכל לבבך ובכל נפשך, דער טייטש ואהבת את השם אלקיך, ואהבת את השם אלקיך בכל לבבך, אז אלוקיך זאל זיין בכל לבבך, דער אהבה איז אז הוויה, דער שם הוויה, דער גילוי פון הוויה וואס איז העכער פון וועלט, אלוקות וואס איז העכער פון וועלט, ווי דער אלטער רבי איז מאריך אין די מדריגה פון אלוקות וואס לגבי אים איז אלץ באין ערוך, דאס זאל ביי אים לייכטן אין זיין גאנצן לעבן, דאס זאל לייכטן אומעדום.

און יעמאָלט, בשעת אין האַרץ שטייט אין אַ פֿלאַם פֿײַער צו געטלעכקייט, ווירקט דאָס, אַז אַלע זײַנע מעשׂים, בכל נפֿשך, זײַן מחשבֿה, דיבור און מעשה, זענען אַלע און דורך אַלע פֿון די אַלע אין די אַלע ענינים לײַכט אלוקות. מחשבֿה און דיבור און מעשה, דער אַלטער רבי טײַטשט ס'שטייט כּי לא מחשבֿותי מחשבֿותיכם, לא דרכיכם דרכי, אַז אויב לא דרכיכם דרכי, אויב אַ מענטש איז זיך נישט מתבונן אין אמת הוויה און אין דער אמת פון אלוקות איז יעמאלט איז לא מחשבותיי מחשבותיכם, יעמאלט איז דיין מחשבה האט נישט קיין שייכות מיט מיין מחשבה, אבער אייב דרכיכם דרכי, אייב א איד האט הרחבת הדעת און איז מתבונן בעמק הדעת אין געטליכקייט, יעמאלט איז מחשבותיי מחשבותיכם, יעמאלט קען אלוקות לייכטן דורך דער מציאות פון א אידן דורך זיינע הנהגות, דורך זיינע מעשים, דורך זיינע מחשבות, קען דורכדעם לייכטן געטליכקייט. איז דאס באמת, דאס ווערט אנגערופן ארץ ישראל, ארץ ישראל ווערט אנגערופן, דער אלטער רבי זאגט צוויי זאכן, ערשטנס א ארץ טובה ורחבה, טובה ורחבה הייסט וואס ס'לייכט מיט א ברייטן אופן לייכט געטליכקייט אין א אידן, אין א ברייטן אופן, ס'הייסט ער האט ער האט הרחבת הדעת אין אלוקות, דאס לייכט ביי אים, ער שפירט דאס אין א ברייטן וועג, און דאס ווירקט אויף זיין הארץ אויכעט אין א ברייטע אופן, דאס איז איין זאך, דאס איז ממלא זיין גאנצן הארצן, דאס הייסט ארץ טובה ורחבה, דאס איז ממלא זיין גאנצן קאפ, דאס איז ממלא זיין גאנצן הארצן. דערנאך רעדט דער אלטער רבי א צווייטן פרט אין ארץ ישראל, דאס איז ארץ זבת חלב ודבש, אז דאס איז זיס, אז די מדרגה פון ארץ ישראל איז,

א דביקות אין אלוקות, און דאס דאס איז איר גאנצע מציאות, דאס איז איר מהות, א דביקות אין אלוקות, א ביטול צו אלוקות, און דאס זאל לייכטן ביי אים אין זיין מציאות, דאס זאל לייכטן ביי אים אין הארצן, דאס זאל זיין זיין געשמאק, וואס זאל זיין זיין געשמאק? ביטול צו אלוקות, דאס זאל זיין זיין געשמאק, דאס זאל זיין זיין ליבשאפט, דאס זאל זיין זיין לעבן, זיין זיין רוח החיים, דאס זאל זיין זיין לעבן בגלוי. און במילא ווירקט דאס אויף אלע זיינע כוחות און אלע זיינע איברים, דאס איז דאס ווערט אנגערופן ארץ ישראל, אבער פריער איז דא יציאת מצרים, די אלטע וועלט, וואס איז מצרים? מצרים איז בשעת דער מענטש, וואס איז זיין געשמאק? וואו האלט ער אויף דער וועלט? ער געפינט זיך אין עולם הזה, אין דעם ליגט זיין געשמאק, ער איז א מענטש, זיין חיות איז נישט ביטול צו אלוקות, ער איז א מענטש וואס לעבט דא אין עולם הזה, נאר וואדען איך בשעת ער געפינט זיך אין מצרים איז דא אמונה, ער גלייבט אין אייבערשטן, אבער אמונה איז א כח מקיף, דאס ווירקט אבער נישט, דאס ווירקט אבער נישט אויף זיין מציאות.

אז דער ענין פון מצרים דארף מען אנקומען אין מדבר און דערנאך גייט מען אריין אין ארץ ישראל, איז דאס ערשטנס דאס איז נישט א זאך וואס איז ביי דיפאלט, וויבאלד מיר זענען געווען אין מצרים, ממילא געפינט מען זיך אין א מצב וואס מ'איז נישט, מ'ליגט נישט, מ'קאכט זיך נישט אין געטליכקייט, האט מען נישט קיין אנדער ברירה קומען צו צוקומען צו ארץ ישראל, סיידן מ'גייט דורך דעם מדבר. דאס איז דער סדר ווי דער אייבערשטער האט געוואלט אז א איד זאל זיין. א איד במהותו הפנימית. וואס איז ער איז לויתן איז דאך כנסת ישראל למעלה, אבער וואס האט דער אייבערשטער געוואלט אז די נשמה זאל אנקומען למטה אין וועלט, און ווי זאל ער אנהייבן זיין לעבן, ווי אזוי ווי אין בכללות חיים ווי הייבט זיך אן א מענטש אינדערפרי, הייבט ער זיך אן אלס א מציאות, ער הייבט זיך אן נישט אין אופן וואס ער שטייט מיט א ביטול צו געטלעקייט, ער הייבט זיך אן אלס א מציאות, און דער עבודה פון א מענטש באשטייט אין דעם פון נעמען דער מציאות און דאס מאכן פון דעם א ארץ ישראל. מאך מיט דעם וואס זאל זיין זיין געשמאק, איבערבייטן זיין לעבן, איבערבייטן זיין לב, איבערבייטן זיין הארץ, זאל זיין ואהבת את ה' אלקיך, אבער אזוי איז דער סדר, פריער געפינט מען זיך אין מצרים, דערנאך דארף מען ארויסגיין פון מצרים, דורכגיין אין מדבר און אנקומען אין ארץ ישראל. ס'איז דער עבודה, און דער עבודה איז יעדן טאג, נישט עפעס איינמאל אין לעבן. אזוי ווי בכללות חיי אדם הייבט זיך אן דער מענטש אלס א מציאות, אזוי האט דער אייבערשטער איינגעשטעלט, הייבט זיך אן אלס א מציאות וואס ער, א קינד, צו א, צו א, פארדעם ווען דער מענטש הייבט אן טון אין עבודת השם, לייכט נישט ביי אים בליבו עפעס צו דער אמת און הוויה אחד. יעמאלט יעמאלט איז זיין געשמאק זיין אייגענע מציאות, און ער הארעוועט עס אויף, די עבודה פון א מענטש באשטייט נאר אז ער דארף הארעווען אויף איבערמאכן זיין מציאות, און וואס איז דער מטרה, אנקומען אין ארץ ישראל, דאס זאל ווערן, אז אלוקות זאל ווערן זיין געשמאק, ביטול צו אלוקות, אויספירן דאס וואס דער אייבערשטער וויל, דאס זאל ווערן זיין חיות, און דאס דאס איז דאך עבודה דארף ער זיין, דאס מיר דארפן דאס אויפטון על דרך זה יעדן טאג, אפילו אז א מענטש האט פועל געווען נעכטן אז עבודת השם זאל זיין זיין לעבן, איז היינט וועקט ער, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויום, היינט וועקט ער זיך אויף מיט א נייע יצר הרע, מיט א נייע, און עס דארף זיין א נייע יציאת מצרים. יעדן טאג דארף א מענטש פועל זיין ביי זיך און באופן מחודש יענעם טאג אויף צו זיך נאכאמאל פארבינדן מיטן אייבערשטן אין דעם ענין פון ואהבת את ה' אלוקיך, נאכאמאל מהפך זיין זיין הארץ, און אויף מהפך זיין אונזער הארץ דארף מען דורכגיין דעם מדבר, ס'איז בהכרח דורכגיין דעם מדבר, וואס איז די פשט מדבר? איז דער מדבר איז וואו אידן זענען געגאנגען אחרי השם, לאמיר זען ווי דער אלטער רבי וועט עס טייטשן. לאמיר זיך אנהייבן מיט כך יש בנפש האלקית פנים ואחור, דער שורה אין דער קטע פון אך כיצד יגיע אדם לבחינת גילוי, דער שורה הייבט זיך אן שאין שם איזה קדושה. זאגט כך יש בנפש האלוקית פנים ואחור, פנים פנים איז דאס ארץ ישראל און אחור איז דאס מדבר. פנים איז דאס בחינת פנימיות הלב ששורה ומתגלה בו בחינת הוי' אחד בגילוי ממש, דאס האט מען געלערנט נ ל פאריגן וואך, דאס איז די אמונה פון ארץ ישראל, דאס איז פנימיות הלב, פנים איז דאס די פנימיות הלב פון א אידן, וואס לייכט אין פנימיות הלב, ס'לייכט לייכט אין די בחינה פון הוי' אחד בגילוי ממש, ווייל דאס איז חיותו וקיומו, דאס איז זיין גאנצע, וואס איז דער חיות, וואס איז דער עקזיסטענץ פון די נשמה, וואס איז איר מהות, וואס איז איר מציאות, נישט וואס די נשמה איז זיך מתבטל צום אייבערשטן, דאס איז איר קיום, דאס איז איר חיות. דאס איז איר לעבן. וואס איז דאס? אז ס'לייכט אין איר הוי' אחד. אז דאס אז ס'דא נאר דער אייבערשטער און ער איז נישטא, דאס איז דער גאנצער מציאות פון א נשמה. והוא הוא שעשועיו ותענוגיו וחדוות השם ממש היא מעוזו. דאס איז איר געשמאק. איר געשמאק דארף ער ארויסברענגען. דאס איז איר לעבן. דאס איז איר מהות. זאג אז מ'זאגט, ס'איז נוגע צו דעם המשך, אז מ'זאגט אז דאס איז א געשמאק פון א מענטשן, געשמאק הייסט אז ווען דער מענטש איז ביי זיך בשלימות, דאס הייסט א מענטש, ער איז זיך מתענג.

רעדן פון תענוג, און דערנאך וואס איז דער בחינה ובחינת אחור הוא, שאינו מתגלה בו כל כך בבחינת חיות ותענוג, תענוג און חיות האט ער נישט אין דעם, אין דעם, ס'רעדט זיך אלץ א ענין אין דביקות אין אלוקות, אין נשמה, אבער נישט אין אופן פון חיות ותענוג, רק שהוא מכריח וכופה את לבו להטות לבבו אליו יתברך ולאהבו, אלטער רבי זאגט, כ'מיין, דער אלטער רבי זאגט אינטערעסאנט, אמאל קען זיין א מענטש זאל ליב האבן א זאך הגם אז ער האט נישט געשמאק אין דעם ליבשאפט,

וואס איז דיין געשמאק? וואס איז דער נפש? יעדער מענטש האט זיך זיין געשמאק, זיין זיין נפש, זיין זיין זיין מהות. דערנאך איז פאראן דער חלק פון מענטשן וואס ער ווערט מושפע פון זאך פון אנדערע פון זאכן מבחוץ. ס'איז דא ענינים אז וויבאלד דער מענטש האט זיך אויפגעהאדעוועט אין א געוויסער פלאץ אדער ער לעבט אין א געוויסער פלאץ איז ער קונה פארשידענע זאכן צוליב דעם וואס ער לעבט אין א געוויסער סביבה. אויב דאס איז נישט בעצם מצד מהותו, לאמיר זאגן אז א מענטש מצד מהותו דארף ער זיין זייער א ענגער מענטש, איך זאג סתם א דוגמא, וויבאלד ער געפינט זיך אין א סביבה פון ברייטע מענטשן במילא ווערט דאס אפגעריבן ביי אים, ווערט ער א ברייטערער. עס קען זיין אמאל זאכן, תכונות וואס איז דא ביי א מענטשן, תנועות אין אים וואס שטאמען נישט, דאס שטאמט נישט פון זיין מהות, נישט אז זיין איידענטיטי איז מחייב אזוי צו זיין, נאר. א מענטש איז זיכער א מושפע מבחוץ, איז דאס ווערט אנגערופען בחינת אחוריים פון א מענטשן. דער חלק פון א מענטש וואס ווערט מושפע פון זאכן מבחוץ, דער מענטש אליין ווערט מושפע, א מענטש קען זיך בייטן אמאל אזוי, עס קען זיין אמאל א מענטש בייט זיך און ער פילט אפילו נישט אז דאס איז א זאך וואס איז געקומען מבחוץ, ער איז געווארן אזוי, עס איז ער האט ליב די זאך און ער שטרעבט זיך צו דעם, אבער זיין געשמאק, זיין מהות הנפש, זיין זיין אייגענער נפש ליגט נישט אין דעם. זיין אייגענער שכל, מיר קענען אפילו נישט, אמאל איז מען נישט מרגיש דעם ענין. ער פארשטייט אז עס איז גוט, און ער איז זיכער אז די זאך איז גוט, און עס ווירקט אויף אים, און אף על פי כן, עס ווירקט אויף אים, און ער האט עס ליב, אבער זיין געשמאק, זיין לעבן, זיין לעבן געפינט זיך נישט אין דעם. נישט אין דעם, ער שיינט נישט אין דעם. נישט אז עס איז נישט מתאים לויט מהותו העצמי. דער רמב"ם זאגט, ס'איז דא א מענטש ווערט, ס'איז דא א מענטש, ס'איז דא פארשידענע מידות וואס א מענטש האט מטבע תולדותו, און ס'דא מידות וואס ווערט ביי א מענטשן מצד חינוכו צו מצד וואו ער ווערט זיך אויסגעוואקסן, דער רמב"ם ברענגט אין הלכות דעות. ס'איז ס'דא זאכן וואס א מענטש מבחינת מהותו, זיין נפש, אין דעם אזא ציור, אזוי איז דער ציור פון זיין מהות, אזא כאראקטער איז ער בעצם, דערנאך איז דא זאכן וואס זיין מציאות וואס א מענטש האט קונה געווען פון אנדערע זאכן אין זיין סביבה, צו ער האט קונה געווען פון זיין אייגענער שכל, זיין שכל האט פארשטאנען א געוויסע זאך, במילא האט ער אזוי ליב, אבער דאס איז נישט מתאים.

זיין מתענג איז נישט אז דער זאך איז א געשמאקער, אז ער געפינט זיך, אז ער קומט צוריק צו זיין אייגענער פנימיות הנפש, דאס איז תענוג. לאו דווקא אין אלוקות, פשוט אין גשמיות אויכעט. קען זיין אמאל א מענטש האט הנאה פון זאכן, צו א מענטש פילט אז ער איז צוריק געקומען צו זיך, אז זיין פנימיות, זיין אמת לייכט ביי אים, עס לייכט ביי אים זיין פנימיות המהות, ווי ער שטייט נישט ווי ער שטייט פארבונדן מיט אנדערע זאכן, נישט ווי ער שטייט מושפע פון אנדערע זאכן, ווי ער איז אין זיך אליין, דאס איז תענוג. בשעת א מענטש, ביי א מענטש איז נרגש ווי ער איז אין זיך אליין, אט דאס איז, דאס איז דער אמת'ער תענוג הנפש. יעמאלט פילט ער תענוג הנפש. וואס סמאקעוועט זיך. מיט זיך. א מענטש געפינט זיך אין זיך. איז, אין ענגליש זאגט מען, איז עט היז עלעמענט. א מענטש איז עט היז עלעמענט. א מענטש קען האבן פארשידענע געשמאקע זאכן, אבער דאס איז נישט, נישט, נישט, נישט דאס איז זיין חיות, נישט דאס איז זיין נפש. תענוג, מען פארמישט דער ווארט הנאה האבן צו געשמאק צו ליב האבן מיט תענוג הנפש, נישט די זעלבע זאך, א מענטש קען האבן הנאה פון פארשידענע זאכן, ס'איז אויכעט א הארה פון תענוג, און נישט דאס איז דער מושג פון תענוג באמיתיות, דער מדרגת העונג שבנפש איז ווען א מענטש פילט אז ער איז צוריק געקומען צו זיין אייגענער מהות, ווי זיין מהות איז מופשט פון האבן, פון מושפע ווערן פון זאכן, ער הערט זיך אליין, ער הערט זיך אליין, דאס איז תענוג, דאס איז ער איז צוריק געקומען צו זיין אייגענער מהות. איז על דרך זה, זאגט אין אלוקות איז פאראן אז א מענטש האט א געשמאק אין געטליכקייט, א תענוג אין אלוקות, דאס הייסט ער איז מרגיש אז דארט איז ער געקומען צו זיך, דאס איז זיין אמת'ער מהות, איך בין דארט צוגעקומען צו מיין אמת'ן 'איך', צו מיין אמת'ן מהות. נישט ווי איך שטיי אין א צמצום, נישט ווי איך שטיי אין א הגבלה, נישט ווי איך בין צוגעקומען צו מיין אמת'ן מהות. בשעת א מענטש פועלט ביי זיך עד כדי כך אז ער פילט אז ער צוריק אויף וואס איז זיין אמת'ער איך געטליכקייט און דאס פילט ער בליבו, דאס איז די מדרגה פון ארץ ישראל, ארץ הקודש. און דאס דארף א מענטש פועל זיין ביי זיך האבן יעדן טאג אויף עפעס א געוויסע געשמאק אין געטליכקייט, ער זאל דערהערן אז דאס איז אז זיין מהות האמיתית איז אלוקות. אבער פארדעם וואו האלט א מענטש פאר, האלט ער אין מצרים, וואס איז אין מצרים, וואס איז זיין געשמאק, ווי

די אלטער רבי זאגט נאך א בחינה אין דעם זע וואס זאגט ער והמשכיל יבין שיש בזה כמה מדריגות זו למטה למעלה מזו די אלטער רבי זאגט עס איז אין אתכפיא דאס איז נוגע דער ווארט ס'איז דא אמאל מען זאגט אתכפיא אז א מענטש נישט ער האט עס ליב ער ברעכט זיך ער טוט אזוי די אלטער רבי זאגט אז צו קומען צו ארץ ישראל דארף מען פועל זיין ביי זיך א שינוי טאקע אין מהות ער זאל טאקע ליב האבן געטליכקייט פארשטיין דער אמת פון געטליכקייט נאר די איינציגע זאך איז עס פעלט אים תענוג אין דעם, דאס שטאמט נישט פון מיין מהות, איך ווער א מושפע, אלוקות איז משפיע אויף מיר, מיין שכל איז משפיע אויף מיר, אבער דאס איז נישט אזוי ווי אתכפיא נארמאל וואו עס איז נישטא קיין שום נישט רושם אויפן מענטשן, ער ברעכט זיך, דא רעדט זיך אז ער פועלט ביי זיך א געוויסער אהבה צו אלוקות, נאר דאס נישט אין אופן פון תענוג. און נאר אין דעם אופן ווערט ער א כלי צו צו קומען צו ארץ ישראל, זאגט, והמשכיל יבין שיש בזה כמה כמה מדרגות זו למעלה מזו, דהיינו, הגם שארית האהבה בליבו עד שתחפץ באמת להתפשט מלבושי נוגה, עס הייסט ער וויל, ער וויל אזוי, תחפץ באמת, און ער האט א אהבה בליבו, ער וויל ארויסגיין טאקע פון די לבושים פון זיין געשמאק אין עולם הזה לבושי נוגה להיות בכל לבבך ובכל נפשך התקשרות מחשבה במחשבה כנ"ל, דער אלטער רבי זאגט אז אין דעם מדריגה פון אתכפיא קען ער אויך האבען א גאנצער ציור, ער האט ליב דעם אייבערשטן און ער האט א הבנה אין אלוקות און דאס בכל לבבו און ער וויל ארויסגיין פון זיינע מחשבות די מלבושי נוגה הייסט ער וויל אוועקגיין פון זיין אלע וואס ער ליגט אין עולם הזה פון לבושי מחשבה פון עולם הזה לבושי הדיבור פון עולם הזה ער וויל מקשר זיין זיין גאנצער מציאות סיי זיין מח, סיי זיין לב, סיי זיין מחשבה דיבור מעשה, אלץ פארבינדן מיט אלוקות. אבער עם כל זה, עס איז נאך נישט דערקראכן צו זיין אמת'ער מהות. און עדיין, און ווי ער פירט אויס ווייטער, עדיין לא נתפשטה מלבושי נוגה לגמרי, למאוס ברע. מיאוס אין רע האט ער נישט. ער וויל דאס נישט, אבער ער איז נישט ממאס אין דעם. דאס איז אן אנדערע דרגא. דאס איז זיין מהות, נישט דאס איז זיין מהות. ווי מען זאגט נארמאל, דאס איז נישט דאס זיין מהות. א מענטש, דער אייבערשטער האט זיך געגעבן דער לפועל ס'איז דא א איד, ווי ער איז במהות אין כנסת ישראל, לפועל למטה, ווי ווערט געבוירן א מענטשן, אלס יא א מענטש אין עולם הזה. און דאס איז די כוונה, די כוונה איז אז א איד זאל זיך איבערמאכן. דער אייבערשטער וויל דאך נישט אז די נשמה זאל קומען און לייכטן, נאר מלכתחילה זאל לייכטן ביי א אידן זיין נשמה.

והנה אמרו, דער אלטער רבי טייטשט אינטערעסאנט והנה אמרו רז"ל שאמרו השבטים ליעקב כשם שאין בליבך אלא אחד כך אין בליבינו אלא אחד דער אלטער רבי טייטשט שבטים גייט עס אויף כלל ישראל משך כל הדורות און יעקב איז דאס בחינת ישראל זאגט יעקב איז ישראל וואס דאס איז שהוא בחינה ומדריגה עליונה שאין לו אלא לב אחד להתענג על הוויה אקעי דאס איז ישראל דאס איז די אב יעקב האט געלויכטן ביי אים פנימיות הנשמה, וואס ער איז מתענג על הוויה, אבער שבטים איז א שם כללות נשמות ישראל שבכל הדורות, גם בחינת הבינונים שהם למטה ממדרגה זו, אף על פי כן אין בליבינו אלא אחד ה. ווי זאגט יא, הגם מען האלט נישט ביי אתהפכא אבער אתכפיא איז אויך א מדרגה פון בליבינו אלא אחד. ס'איז נישט דעם זעלבן בליבך אלא אחד, אבער ס'איז אויך בליבינו אלא אחד. ס'איז והיינו, בחינת אתכפיא, ושעל ידי זה נעשה גם כן גילוי הוויה אחד בכל לבבך ובכל נפשך בהתלבשות מחשבה במחשבה כנל. אין דעם אופן ווערט אויכעט נמשך הווי' אחד, נישט בכל מהותו, אבער עס קריכט אריין הווי' אחד אין זיין מציאות אויכעט, והיא היא הדרך שיבור לו האדם, דורך דעם קען מען צוקומען צו אהבת השם פון ארץ ישראל, ז ל והיא הדרך שיבור לו האדם, להתבונן בעומק שכלו ותבונתו בהווי' אחד כפי אשר תוכל נפשו שאת, שעל ידי זה יכוף ויטה לבבו אל אהבת השם, דאס איז באופן של כפייה, ווי דער אלטער רבי זאגט, זיין שכל וועט אים מכריח זיין ליב האבן דעם אייבערשטן, ולעמוד נגד כל מונע בשבירת, דאס הייסט אתכפיא, שבירת התאוות, וכשסע,

און דאס איז ענדליך וואס דער אלטער רבי זאגט. דער אלטער רבי, וואס איז די הגדרה דא, וואס איז דער חילוק צי זיין תענוג ליגט אין דעם צי זיין תענוג ליגט נישט אין דעם. ופה איז דא א חילוק אויכעט אין שכל, עס הייסט אויב דער מענטש מבחינת מהותו איז עפעס אנדערש פון אלוקות און זיין שכל ביי אים איז א דבר נוסף, איז דאס אויכעט נישט, איז זיין שכל אויכעט דערהערט נישט די פנימיות פון הוויה אחד. ס'לייכט נישט ביי אים פנימיות הוויה אחד ווייל ער איז נישט קיין כלי דערצו. זיין כלי איז זיין שכל איז אויכעט אלס א אלס א באזונדערע מציאות. דער אלטער רבי רעדט נישט אויס אין דעם מאמר דעם דעם ווארט. אגעין דער עיקר דא איז צי די פנימיות האט ליב צי נישט. דער אלטער רבי וויל דאך בעיקר מבאר זיין דעם ענין פון עמלק. נישט דער דער ווארט מצד עצמו איז נישט איז נישט נוגע. וואס איז יא נוגע צו אונז איז אז ס'איז דא מצרים און ארץ ישראל. און פון מצרים און ארץ ישראל איז דא בחינת מדבר. וואס דאס ווערט אנגערופן אחרי הוויה, און אין מדבר, און דאס ברענגט, דאס איז דער דרך צוקומען צו ארץ ישראל, אנדערש קען מען נישט אנקומען אין ארץ ישראל נאר דורכן מדבר, און אין מדבר איז אנגעקומען עמלק. עמלק קומט דווקא אין מדבר. עס איז בשעת א איד האלט ביי דער מדריגה פון אחרי הוויה, וואס הייסט אחרי הוויה? זיין מהות מצד עצמו, וואו ליגט זיין נפש? זיין נפש עצם האט א געשמאק אין עולם הזה. נאר וואדען? זיין שכל, זיין קאפ זאגט אים אז עולם הזה איז נישט דער אמת, און ער זעט אז עולם הזה איז נישט דער אמת, זיין סביבה זאגט נישט נגד, ער איז זיך, ער צווינגט, עס הייסט נישט ער צווינגט זיך, הי איז פארסט צו זאגן אז עולם הזה איז נישט דער אמת, ער אליין זעט אז עולם הזה איז נישט דער אמת, אבער וואו ליגט זיין געשמאק? זיין הארץ איז נישט דארטן, זיין הארץ בעצם, וואס איז זיין איידענטיטי איז דאס, ער האט ליב עולם הזה, נאר ער איז געצוואונגען אז אלוקות איז דער אמת, און אין דער מצב קומט צו גיין עמלק. איז אלטער איז אין קדושה וואס זאגט אלטער רבי ווי נוגע דער מדריגה אין עבודה איז ווייל נאר דורך אין דעם קומט מען צו צו ארץ ישראל און דעם עבודה פון אחרי הוויה פון דורכשטופען זיך בשעת זיין מהות האלט נישט דערביי נאר ער צווינגט זיך דאס בשעת א מענטש האלט זיך גוט ביי דער מדריגה פון מדבר במילא קומט ער אן אין ארץ ישראל דאס איז נישט עפעס נאך א עבודה אויף אנקומען אין ארץ ישראל גוט טון דעם עבודה פון אחרי אט אזוי קומט מען אן אין ארץ ישראל, און דערפאר דארף מען זייער, דאס די אלטער רבי זאגט, דא יעמאלט איז דארף מען זיין זייער שטארק פארזיכטיג, יעמאלט קומט צו גיין עמלק. איז אפשר זאל מען, די אלטער רבי זאגט נאך א ווארט בנוגע צום ענין פון מדבר, אבער דאס איז נוגע, די אלטער רבי לייגט צו נאך א ווארט אין עבודה, ווייל אלטער רבי וויל מסביר זיין אין השם שלם ואין הכסא שלם,

דערנאך קען מען צוריק גיין צו דעם, ס'איז עמלק קומט צו גיין אין מדבר, די אלטער רבי וויל מסביר וואס איז, האט ער מסביר געווען איין נקודה וואס איז דאס מדבר, די אלטער רבי רעדט א צווייטע נקודה אין מדבר און ער רעדט עניינים פון למעלה, אבער לאמיר אפשר צוגיין שפעטער, אך אין דעם אין דעם קטע אויף דף פ ה אך הנה זה לעומת זה, נישט פארלירן דעם דעם דעם נקודה פון דעם מאמר, אך הנה זה לעומת זה, זאגט אך הנה זה לעומת זה עשה אלוקים שיש פנים ואחור בקליפה גם כן. כמו בקדושה, ויניקתם ואחיזתם אחוריים דקדושה, אחוריים דקליפה וואו כאפט ער זיך אן אויף אחוריים דקדושה, והנה ראשית גוים עמלק, שבחינת עורף דקליפה, עמלק איז דאס די בחינת אחוריים דקליפה, דערפאר ווערט אנגערופן עמלק עם מלק שהמליקה מן העורף, איז עס א עם וואס האט א שייכות מיט מליקה, מליקה איז מן העורף, איז ראשית גוים עמלק איז פארבונדן מיטן עורף, וואס איז די פשט? די אלטער רבי זאגט דא דער ווארט. אקעי, אז מ'קען לערנען די פאר שורות. ווייל דער רבי באמת לייגט דא צו נאך א וביאור הענין, כי מעלת ישראל איז כי עם קשה עורף הוא. ס'איז דאך ביז ביז איצטער, דעם קטע וואס מ'האט געלערנט פריער אין אחרי הוויה איז דער דרך צו קומען צו ארץ ישראל. בשעת א מענטש געפינט זיך בראשית דרכו.

בפשטות זאגט מען וואס דער אייבערשטער האט געוואלט אז א איד זאל אליין דורכהארעווען ברענגען זיך צו ארץ ישראל, אדער אז א איד זאל ברענגען זיין גשמיות צו ארץ ישראל. אויב ס'וואלט געווען לכתחילה א מדריגה פון ארץ ישראל, וואלט נישט געווען דער ענין פון איבערמאכן ברענגען א זולת ברענגען א יש צו ארץ ישראל. איז דאך ממילא ער ברענגט א יש, ער ברענגט אימיצער וואס איז באמת האט א געשמאק אין עולם הזה און דאס מאכט, פון דעם מאכט מען א איד וואס כל מהותו איז געטליכקייט. און דער אלטער רבי זאגט דא אז ס'איז דא א מעלה אין דעם עצם עבודה פון אחרי הוויה, וואס איז די מעלה? עם קשה עורף הוא. בשעת א אידן וואס זיין געשמאק, וואס זיין לעבן איז געטליכקייט, זעט מען נישט ווי פארבינדן, פארבינדן זיך מיט אלוקות, איז א זאך וואס א איד איז סטאבערן אויף דעם, אז ער וועט נישט, אז קיין זאך וועט אים נישט רירן פון זיין דביקות אין אלוקות, דאס זעט מען נישט אין די מדריגה פון ארץ ישראל, ווייל דאס איז זיין טעם, דאס איז זיין געשמאק, דאס איז זיין לעבן, דאס איז זיין לעבן. אש עיקר שאת היד איז בנשמה באפו, וואס איז זיין געשמאק איז עולם הזה, און וואס איז זיין מהות, אף על פי כן איז ער סטאבערן, וואס הייסט ער איז סטאבערן, איז עם קשה עורף, אז הגם אז זיין געשמאק איז נישט אין געטליכקייט, אף על פי כן לאזט ער זיך נישט אפ, רירט ער זיך נישט אפ פון אייבערשטן. דאס דריקט זיך אויס דווקא אין אחרי השם אלקיכם פון מדבר, דווקא דארטן דריקט זיך אויס דעם ענין אז א איד איז סטאבערן אין געטליכקייט, אפילו אז זיין געשמאק איז נישט דארטן, און זיין לעבן איז נישט דארטן, וואס שפירט ער נאטירליך אז עולם הזה איז געשמאק, אף על פי כן לאזט ער זיך, ער צווינגט זיך, איז ער זיך כופה בליבו, ער צווינגט זיך אויף דער אמת פון אלוקות, אין דעם גיבט זיך אויס דעם עם קשה עורף, ס'איז א מעלה מיוחדת. דער אלטער רבי זאגט אינטערעסאנט, שלכן ביקש משה וסלחת, משה האט האט ארויסגעבראכט די מעלה, בשעת משה האט געוואלט בעטן ביים אייבערשטן וסלחת, וואס האט ער ארויסגעבראכט? משה געקענט זאגן אז א איד, א איד במהותו איז איז חלק אלקי ממעל ממש, האט ער געקענט זאגן אז, וואס איז געווען דער שבח משה רבינו האט געזאגט, כי עם קשה עורף הוא. וואס איז גמ ש? אין דעם באשטייט די מעלה פון א אידן אז אפילו בשעת זיין געש דאס האט משה געוואלט ארויסברענגען, אפילו בשעת דער געשמאק איז אין וועלט, זיי זיינען סטאבערן און זיי קערן זיך נישט אפ פון דיר. איז על דרך זה דארף דער אייבערשטער זיך איינ'עקשנ'ען אפילו א איד האט געטאן א עבירה, זאל ער זיך אויך איינ'עקשנ'ען און דאס האט משה רבינו געוואלט ממשיך זיין, אזוי ווי דער קשיות עורף פון א אידן אז ער עקשנ'ט זיך איין, הגם אז זיין געשמאק איז נישט דארט עקשנ'ט ער זיך איין און ער פארבינדט זיך מיט'ן אייבערשטן, אזוי זאל דער אייבערשטער כביכול פון זיין זייט זיך איינ'עקשנ'ען, למרות דעם חטא העגל. דאס דאס דאס מיינט ער. שלכן ביקש משה וסלחת שהם בחינת עורף דקדושה שיש להם התגברות, זיי האבן זיך א שטארקייט, בחינת אחרי השם השם ילכו, שיכולים לכוף את הלב, און קענען זיך ברעכן, שבירת הלב איז אויך עפעס א די עצם ענין פון אז מען ברעכט זיך און מען קען זיך איבערמאכן, דעם עבודה פון איבערמאכן זיך, פון זיך פון פון משנה זיין א זאך, דאס איז אויך א ענין פון קשיות, א ענין פון וואס האבן זיך א געוויסע שטארקייט. אין מדריגה פון פנימיות הנשמה, דאס איז ער בייט זיך גארנישט, דאס איז נאטיר, דאס איז זיין מהות, דא בייט ער עפעס, אין דעם בייטן זיך מבחוץ, דעם עקשנות ברענגט זיך ארויס, און אויכעט דעם בייטן זיך האבן א געוויסע שטארקייט אויף צו בייטן דעם אייגענעם זיך, אזא אויף בייטן דעם אייגענעם לב, בייטן דעם אייגענע איידענטיטי איז איינע פון די שווערע זאכן, א מענטש האט מורא אמאל סוכנות.

וואס האט צוטון צום צום עורף? שהעורף הוא המחבר ומקשר המוחין שבראש להיות להם התפשטות בגוף שעל ידי זה נמשך אל הלב להטות לבב האיש ולהופכו מן ההיפוך אל ההיפוך לגמרי. דאס הייסט, הגם אז דער הארץ האלט נישט דערביי, איז דער קאפ האט אין זיך א געוויסער קשיות, דער קשיות שטאמט נישט פון קאפ קומט אויס, אזוי זאגט מען מח שליט על הלב, דער אלטער רבי זאגט דא אז ס'איז דא עפעס א ספעציעלע קשיות וואס איז פארבונדן מיט עורף, וואס ער פארבינדט דער מח מיטן לב. אזוי זאגט מען דער מח. מצד עצמו איז שליט על הלב, און דער אלטער רבי ווייזט אונז דא אז נישט דאס וואס דער מח קען איבערבייטן דעם הארץ צווינגען דעם הארץ ליב האבן, ס'איז הגם אז דער הארץ מצד מהותו האלט ער נישט דערביי, דער מח קען אים צווינגען ליב האבן, שטאמט עס נישט נאר פון עפעס א כח אין שכל, ווייל ס'איז דא א געוויסע קשיות, א געוויסע הארטקייט פון נפש וואס דאס ווערט נתגלה דורך שכל, א געוויסע קשיות עורף וואס ווערט נתגלה דורך דעם שכל, און ער פארבינדט דעם שכל מיטן לב, דאס איז נישט אין שכל מצד עצמו, נישט בכח השכל מצד עצמו. דהיינו אין תניא גופא איז דא עפעס סתירות וועגן דעם, אמאל זאגט אלטער רבי אז דער אלטער רבי זאגט מח שליט על הלב, ולפועל זאגט אלטער רבי שפעטער אז אור השם המעיר על המח, אדער אמאל אלטער רבי פארבינדט ביידע זאכן אור הנשמה והשכל, אז אין שכל לייכט דעם אור אלוקות, עס איז נישט וואס דער מח מצד עצמו בטבע תולדתו שליט, ס'איז דא מדריגות אין דעם. אבער דארט ווי דער אלטער רבי עפעס דער ס'דא עפעס א געוויסע שטארקייט א געוויסע שליטה צו אז דער מענטש זאל פשוט איבערבייטן זיין א תכונה בליבו איבערבייטן זיין וואס וואס איז מצד זיינע תכונות האט ער א געשמאק אין זיי מצד זיינע תכונות הלב וואס איז זיין געשמאק עולם הזה אז דאס זאל זיך בייטן נישט גענוג דער מח שליט אז א מענטש זאל זיך צווינגען זיין הארצן ליב האבן א זאך וואס איז היפך היפך זיין טבע הלב איז א פלא'דיגע זאך. וואס דער טבע הלב פון א איד, פון א מענטשן, ער האט ליב זיך, ער האט ליב זיין קאמפארט, וואס מאנט מען פון אים אז דער מח צווינגט אים אז דער אמת איז אלוקות, וואס איז פשט אלוקות הוויה אחד אז אלץ איז אז אלץ איז כלא חשיב לגבי דעם אייבערשטן, דאס איז דאך היפך אין וואס ליגט דעם הארצן דער תכונת הלב פון א מענטשן, און דער מח האט בכח צווינגען זיין הארץ ליב האבן דעם ענין, דאס איז דער רעגולער מח שליט על הלב וועט נישט. וועט נישט העלפן צו דעם ענין, עס דארף זיין עפעס א געוויסע קשיות, עפעס א סטאבערנעס, א געוויסע שטארקייט, וואס קען ביי, וואס דאס קומט דורכן מח, דער אלטער רבי זאגט ס'איז א זאך וואס איז, וואס ער איז, ער איז ממשיך דעם מח, ער איז מחבר דעם מח מיטן לב, בהכרח, עפעס א געוויסע קשיות, שעל ידי זה נמשך הלב להטות לב ולהביאו שלהופכם מן ההיפוך להיפוך לגמרי, ס'איז א, מן ההיפוך אל ההיפוך דארף מען האבן דעם קשיות עורף, מאחר ש. ומאחר ש, און אלטער רבי זאגט באמת אפילו לאחר קומען אין ארץ ישראל אלץ שטאמט פון דעם קשיות עורף, ווייל מאחר שמגילוי בחינת אחרי הוויה יביא אחר כך לגילוי בחינת פנימיות, קומט דאך אויס אז דער קשיות עורף דאס נישט נאר נוגע יעמאלט, דער אמת דאס וואס דער מענטש וועט נתהפך ווערן בפנימיות אלץ הייבט זיך אן פון דעם קשיות עורף, וואס ער איז א מענטש וואס איז א איבערגעמאכטער, ער ווערט נישט, אפילו לאחר וואס ער קומט צו צו פנימיות הנפש דאס איז אן איבערגעמאכטער מענטש. און דאס אלץ שטאמט פון די בחינה פון קשיות עורף. ער רעדט אלץ דא איבער די מעלה פון מדבר. אין דעם ברענגט זיך ארויס באמת דער עיקר מהות פון א אידן, קומט אויס. דער עיקר מהות פון א אידן דער קשה עורף גיבט זיך ארויס דווקא און דאס ברענגט שפעטער די פנימיות הנפש דעם דעם ארץ ישראל. דעם עיקר מהות פון א אידן איז נישט דאס וואס ער קוועלט אין געטליכקייט. נישט אין דעם גיבט זיך ארויס דעם אמת'ן התקשרות פון א איד מיטן אייבערשטן. דעם דעם זיין סטאבערן מיט זיין פארבונדן. מיט זיין עקשנות אין זיין קשר מיט די אלוקות, אין דעם גיט זיך ארויס דעם אמת'ן מהות פון א אידן, אז ער איז נישט גרייט בשום אופן מוותר זיין אויף זיין קשר, ביז אז ער מאכט זיך איבער צו קומען צו האבן ליב דעם אייבערשטן, ביז ער וועט זיך אזוי איינעקשנ'ען אז זיין גאנצע מהות וועט זיך בייטן, זיין גאנצע תכונת הנפש וועט זיך בייטן. דאס גיט אויך א הסבר למה דער אלטער רבי זאגט פריער אז פון אחרי הוויה קומט מען צו אין ארץ ישראל. דאס איז נישט גלאט אז מען פארשטייט אין פשטות, בכדי, ווי דער אלטער רבי הייבט אן דעם סעיף ווי וועט מען אנקומען פון ארץ מצרים קומען אין ארץ ישראל, דארף מען האבן עפעס א ממוצע אינצווישן, דארף מען פריער איבערמאכן די חיצוניות, בחינת אחוריים, דערנאך קען מען איבערמאכן דעם גאנצן מהות. ווי דער אלטער רבי זאגט דא, וואו האט, בכדי, ווי קען מען איבערמאכן דעם מענטש אינגאנצן, דורך דעם קשיות עורף, דאס קען מען איבער, וואו הייבט זיך אן נתגלה ווערן, וואו הייבט זיך אן א מענטש נוצן דעם קשיות עורף, דאס איז נאר אין מדבר. און נאר דורך דעם קשיות עורף, אט אזוי מאכט מען איבער דעם, מאכט מען איבער דעם מענטשן. ס'איז נישט נאר ווייל דער, פון אחוריים קומט מען צו צו פנימיות. דאס וואס א מענטש קען זיך איבערמאכן דאס איז מצד דעם קשיות עורף וואס ער האט, און וואו הייבט זיך אן אויסדריקן דעם קשיות עורף, דעם עקשנות פון א אידן, הייבט זיך דאס אן אין אחרי הוויה. במילא פון מדבר וועט ער אנקומען אין ארץ ישראל, ווייל אין מדבר קומט מען, הייבט אן א מענטש נוצן זיין קשיות, זיין עקשנות. אבער דער עיקר מהות פון א אידן קומט אויס איז עקשנות. דאס קומט אויס. און דערפאר איז עמלק א מנגד, ס'איז זייער א שטארקע קליפה, עמלק. עמלק איז א מנגד צו די עקשנות, וואס די עקשנות אז דאס איז די מהות פון א אידן. דאס איז א, וואס איז די עקשנות? אז הגם אז זיין הארץ ליגט נישט דערביי, וואס איז זיינע תכונות, וואס איז וואס איז ער, וואס איז זיין מהות, וואס איז זיין, וואס איז זיין, וואס איז זיינע תכונות הנפש, וואו האלט ער אויף דער וועלט, זיין געשמאק איז עולם הזה. און אלוקות איז עפעס. היפך וואס ווי ער פילט זיך נארמאל, אז ס'איז נישטא קיין וועלט, ס'איז נישטא קיין זיך, ס'איז אלעס הוויה, ס'איז היפך ווי ער שפירט זיך נאטירליך. און וואס איז א אידן אז הגם אז דער אמת פון אלוקות איז היפך ווי ער פילט זיך נאטירליך, עקשנ'ט ער זיך איין און האט ליב דעם אייבערשטן און גייט נאך דעם אייבערשטן און ער מאכט זיך איבער, ס'קען זיך מיט אים נישט סטארטן פון ביז ער כדי ער וועט זיך איבערמאכן טאקע. קעגן די עקשנות שטעלט זיך עמלק. וזה לעומת זה הוא בחינת עמלק. דער פשט איז נאך עמלק איז זייער א, ס'איז א קליפה וואס איז מנגד צו דעם נקודה פון א אידן. דאס איז ראשית גוים עמלק. דאס איז נישט, אלע אנדערע קליפות זענען מנגדים, זענען מנגדים צו, דער אלטער רבי בעצם טייטשט אפ.

שכך יאות וכולו, אבער לא די שאינו מכריח את ליבו לכוף ולהטות אל אהבת השם, אלא אף גם זה שעושה ההיפך לגמרי, ער אויף צו להכעיס גייט קעגן דאס וואס ער פארשטייט, יעצט איז דער עשר חייבים לכאו', דער עשר ווערט נישט חייבים, נישט נאר ער איז לעיזי, ער איז לעיזי אף צו זיך, אף צו זיך, אף צו זיך, ער פארשטייט דער אמת פון אלוקות, קען זיין אמאל אז ער פארשטייט דעם אמת פון אלוקות נאר ער איז בעצלנות, ער האט נישט די כח, ער האט נישט די שטארקייט פון ברעכן זיך, דאס איז נישט, עמלק איז אז ער האט די שטארקייט, אויף גיין קעגן דאס וואס ער פארשטייט, וואס איז די שטארקייט אין דעם? ס'הייסט, עמלק האט איין הנחה, אויב איך, אויב עמלק האט אין זיך אן עזות אויף וואס איך בין, איז דאס ניט א שטארקייט. אין קדושה איז דער פשט איז דער אמת איז, איז, איז, איך בין סטאבארן פארן אמת. איי וואס איך בין וועל איך דאס איבערמאכן. עמלק איז פארקערט,

ער איז אן עקשן, אן עקשן פאר זיך איז ער אן עקשן. ער איז אן עקשן אז אז אז ער וועט זיין אזוי ווי ער איז. דאס איז נישט סתם, דאס איז נישט דאס איז נישט לעזינעס, דאס איז אן אנדער, א מענטש וויל נישט, ער וויל זיך נישט בייטן. ער וויל זיין אזוי ווי ער איז. הגם אז אלץ זאגט אים פארקערט, און זאגט אים אז ס'איז נישט ווערד זיין זיין אזוי ווי דו ביסט, ס'איז נישט ווערד אזוי, ס'איז נישט ריכטיג אזוי. האט ער געוויסע עקשנות אז ער וויל זיין אזוי ווי ער איז. דאס איז דאס איז בחינת. עמלק די קליפה זאגט לא די שאין מכריח לבו לקבל התלהבות הוי' אלא גם גם נתעזז ההיפך לגמרי ס'הייסט ער נוצט די עקשנות אויף פארקערט ער נוצט די עקשנות אויף פארקערט וזהו ויזנב בך כל הנחשלים אחריך דייקא בבחינת אחריים דער אלטער רבי זאגט אז נאר אין בחינת אחריים קען זיין די בחינה פון עמלק בשעת יעצט שוין די מדריגה פון ארץ ישראל האט זיך שוין איבערגעמאכט יאמער ס'איז נישט שייך עמלק אז זיין געשמאק איז אלוקות נישטא וואס ער דארף ער נוצט נישט עקשנות אויף זיין פארבינדעניש מיטן אייבערשטן. ס'איז נישט דא, עמלק איז אז הגם אז ער איז איין זאך, דער אמת איז א צווייטע זאך. איז דער וואס איז דער מהות פון א אידן אז הגם אז ער איז נישט ווי דער אמת, עקשנ'ט ער זיך איין זיין ווי דער אמת, און ער איז זיך גרייט אויף זיך איבערגעבן אינגאנצן אויף זיך איבערמאכן פאר דער אמת. עמלק איז פארקערט, איז דו וועסט נישט אזוי זיין ווי דער אמת, אויף ווי שטארק דער אמת וועט לייכטן ביי דיר, אבער דו וועסט זיך נישט בייטן, דער מציאות וועט זיך נישט בייטן. דאס איז. ס'איז דא אמאל א מענטש זאגט אז

דער אמת איז טאקע אזוי איז דאס נאר איי ער ביי זיין הארץ איז פארקערט דאס איז דאס איז זיין פראבלעם און מיט דעם דארף מען איינקערען מיט דעם דארף מען טון מיט דעם דארף מען כופה זיין מיט דעם דארף מען ארום שפילן אבער נישט נישט נישט אז דאס איז דער קובע. זאגט אזוי והנה זוהי רק בחינת חוצפה בלי טעם ובלי דעת שזאת היא היפך מן הדעת וזהו לשון עמלק עם מלק שהוא בחינת מליקה וכריתה ממול עורף דקדושה שהוא מכרית ומפסיק הקשר וההתחברות שבין הראש ומוחין להתפשטותם בלב.

מען זאגט די ווארט, מען זאגט די ווארט עקשנות, אבער ב ה עס איז א מ א מענטש, אפילו אז זיין מהות איז נישט מיט אלוקות, אבער ער קען דערזען אויכעט דער אמת און דער יופי פון דעם ענין. הגם עס פאסט נישט לפי זיין מהות, נישט, ער זאגט, נישט אלעמאל דארף עס זיין אין א אופן פון עקשנות, אפילו א מענטש קען זען אז דער אמת און אלוקות איז גוט און געשמאק, נאר עס איז נישט, מיר וועט עס דארפן מאכן קלענער. א מענטש וועט דארפן מוותר זיין אויף זיך, עס קען זיין אמאל אז עס איז א געשמאקער וויתור, דאס איז דער אמת, דאס איז דאס איז ריכטיג און דאס איז גוט, און דאס קען אים אייננעמען. עמלק לאזט נישט אז זיין מהות זאל ווערן איינגענומען דורך א צווייטער זאך, אז זיין מהות, זיין מציאות זאל ווערן שוואכער, אז זיין איך איז ער נישט גרייט אויף מוותר זיין, דאס איז. וכן כל העכו"ם הקליפות מסתירים חיותם מקדושת השם מפני שמשוקעים בקליפות הן, דאס איז אויך אלע קליפות חוץ פון עמלק, איז וואס איז די פשט אין די קליפה, ווייל זיי דערהערן נישט געטליכקייט. בשעת זיי וואלטן יא דערהערט געטליכקייט, יא דערהערט קדושת השם, וואלטן זיי נתבטל געווארן. אבער ראשית גוים עמלק, דארט האט ער געזאגט אינטערעסאנט, זרעו של עמלק, תמחה את, זאגט ער דא שטייט לשון זרע עמלק, אין חומש שטייט נישט לשון זרע עמלק, ביי שמואל שטייט אויך זרע עמלק, אז מען זאל עוקר זיין זרע עמלק. דער אלטער רבי טייטשט דא זרעו של עמלק, נישט די קינדער פון עמלק, נאר פירוש הזריעה שלו שזרע בישראל להיות לבחינה זו. ס'איז אינטערעסאנט, א איד נאטירליך מצד עצמו האט נישט דעם ענין. א איד מצד אמת, מצד מהותו, איז ער בבחינת עם קשה עורף. דאס איז א איד. איד איז א קשה עורף. נאר עמלק האט איינגעפלאנצט ביי אידן דעם ענין פון. פון פון עמלק דער קליפה האט ער האט ער איינגעפלאנצט אין א אידן אז ער זאל האבען א עקשנות אויף פארקערט דאס איז א זאך וואס איז נישט שייך מצד עצמו פון א אידן דאס איז דאס איז עמלק איינגעפלאנצט אין א אידן דערפאר האט דער אייבישטער זאגט דער אייבישטער מען דארף אז מען דארף עס מוחה זיין מען דארף עס מען דארף עס געדענקען אלע מאל און מוחה זיין איז א איד בשעת אידן זענען ארויס פון מצרים האבן זיי געהאט א בחינה פון אחרי הוי' האבן זיי געהאט א עם קשה עורף עמלק האט אין זיי איינגעפלאנצט זיין עקשנות, זיי איז א איד האט זיך נישט געכאפט בכלל אויף אזא סברה, ס'איז אויב דער אמת איז אזוי, וואס איז נוגע אז מיין מציאות איז אנדערש, וואס איז געווארן א פריאריטי מיטאמאל אז איך בין נישט אזוי, עמלק האט עפעס איינגעפלאנצט דער מושג אז זאל זיין א פריאריטי, אז דו ביסט נישט אזוי דארפסטו זיך מתחשב זיין מיט דעם אז דיין מציאות איז נישט אזוי, דאס איז דער זריעה פון עמלק. וצריך להיות מלחמה בעמלק מדור דור שבכל דור יש בחינת יציאת מצרים וצריך ללכת תחילה בבחינת אחרי הוי', ממילא דארף זיין דארט בחינת עמלק.

און דאס איז אן אנדער סארט קשיות עורף. פארקערט, זיין אן עקשן און גיין נישט נאך געטליכקייט. דאס איז אויך עפעס א, דער עקשנות אין אידן זיכער זיכער א באוואוסטע זאך אין ביידע זייטן. דא אן עקשנות אז הגם אז ער האט נישט קיין געשמאק אין דעם וועט וועט ער טון וואס דער אייבערשטער וויל. ס'קען זיין אמאל א עקשנות פארקערט, הגם אז א איד ווייסט זייער גוט ווי דער אמת איז, נאר ער איז זיך אליין וועט ער וועט ער וועט ער ז דאס איז עמלק איינגעפלאנצט ביי אונז. דער רמב"ם זאגט לפועל אז אז אז עמלק איז שוין נאבד מן העולם, בא סנחריב ובלבל את העולם, ס'איז שוין נישטא דעם דעם. אבער אין פנימיות ער האט עס געבען צו אונז, צו ער איז די עמלק אליין איז נישטא אבער לפועל האבן מיר דאס, מיר האבן דאס איינגענומען, וויאזוי אבער פון אלטער רבי קומט אויס אז קיינע אנדערע עמים האבן נישט אזא מושג תכונה, קיין אנדערע עם האט נישט אזא תכונה פון עקשנות, א אנדערע עם איז פארוואס האט ער ליב עולם הזה ווייל דאס איז זיין געשמאק, וועסט אים מסביר זיין פארקערט,

ס'איז באמת אפילו בשעת א איד האט א געוויסער טאג זיך איינגעאקשן, וויבאלד אבער א יעדער טאג איז א נייער עבודה, א נייער נשמה באפיו א נייער יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויום, יעדער טאג איז דא די עבודה פון אחרי הוי', און יעדער טאג האט א מענטש דעם דעם ניסיון אז ער דארף ער דארף, ס'איז ווי דער אלטער רבי זאגט, על פי חסידות זאגט מען, א מענטש דארף זיך יעדער טאג קומען צו א געוויסער א געוויסער איבערבייט, א געוויסער היפוך, אז נאטירליך פילט ער, נאטירליך וויל ער שלאפן, נאטירליך וויל ער וויל ער הנאה האבן, און ער דערהערט אז אלוקות איז דאך, איז נישט, אלוקות מאנט ביטול, אלוקות מאנט אוועקגעגעבנקייט, און א מענטש נאטירליך איז יעדער טאג איז עס עפעס נישט, אפילו א איד וואס האלט ביי איין מדריגה פון ביטול אבער יעדער טאג מאנט זיך עפעס א העכערע ביטול, א העכערע אוועקלייג, און דער העכערע אוועקלייג איז קעגן מיין איצטיגער מציאות, דארף ער האבן עפעס א איבערבייט, און דארטן אלעמאל קומט צו גיין עמלק, וואס דארפסטו זיין א עקשן, זיי א עקשן פארקערט.

דאס איז נישט, ס'איז נישט שווה בשווה, אדער דער אמת אדער מיין מציאות, דאס איז מיין מציאות און דאס איז, און דאס איז דאס. אפשר וועט דער אמת פועל זיין. דאס איז בחינת עמלק, א מענטש דארף דאס, דארף דאס האלטן אין זינען יעדן טאג. לזכור. און דער אלטער רבי זאגט, והנה, דער אלטער רבי זאגט זייער אינטערעסאנט, בזמן הגלות שילכו בבחינת אחרי הוי' כתיב מחה אמחה זכר עמלק. וואס דער אייבערשטער וועט מוחה זיין. מלחמה להוי' בעמלק, א מענטש דארף אנקומען צו א ספעציעלע סייעתא דשמיא, שלא לאדם המלחמה שיוכל לכבשו, אין זמן הגלות א מענטש אליין קען נישט כובש זיין עמלק מיט זיין אייגענע כח, שיגלה ויתפעל את פנימיות נקודת הלב, אלא לה' המלחמה, וואס קען דער מענטש טון, ואין כח בהאדם אלא ביגיעת, דאס הייסט מנצח זיין קען ער נישט, ס'וועט אלעמאל זיין בחינת עמלק בנפשו, אין כח האדם אלא ביגיעת נפש בהתבוננות הוי' אחד כדי שתוכל נפשו שאת. ויבקש רחמים מה' שזאת אנו מבקשים בכל תפילת שמונה עשרה ברוך אתה וכו' ברוך אתה וכו' כנודע בעטן ביים אייבערשטן א מענטש דארף טון זיינס אויף זיך מתבונן זיין אמת פון אלוקות אבער אז זיין מציאות זאל זיך עפעס בייטן כופה זיין זיין לב דאס זאל עפעס ווירקן אויף זיין מציאות עפעס אביסל ווייכער מאכן זיין אייגענעם איך דאס דארף ער בעטן סייעתא דשמיא אבער דער

א מענטש דארף זיך טון און אריין לייגן זיך און פארבינדן זיך מיטן אמת, און דאס זאל האבן א השפעה פנימית אויף אים, איז א מענטש קען זיך כופה זיין בבחינת פועל, דאס איז טאקע בייטן זיין איך, איז אן עמלק וואלט וואלט א איד געלערנט אביסל חסידות וואלט דאס געפועלט אויף אים, דער הארץ וואלט לכתחילה געווען ווייך אויף צו מושפע ווערן פון זאכן, דאס וואס איז דא א קשיות עורף וואס דער הארץ הגם אז דאס איז דער אמת, אף על פי כן דאס איז נישט איך, איז מיין מציאות איז דאך אנדערש, וואס איז געווארן אזוי שטארק מיין מציאות אז ס'בייט זיך נישט, ווייל די מציאות דאס איז בחינת עמלק, און א מענטש דארף בעטן ביים אייבערשטן אז דער מציאות זאל זיך בייטן. אין דעם מאמר זאגט נישט דער אלטער רבי ווי מען זאל לוחם זיין, דער אלטער רבי זאגט נאר אז די איינציגע זאך איז יגיעת נפש אויף זיך מתבונן זיין. ניין, דעם מאמר זאגט דער אלטער רבי יא אן עצה, יבקש מהשם שזאת אנו מבקשים בכל תפילת שמונה עשרה ברוך אתה וכו', ברוך אתה, דאס אז זאל נמשך ווערן קינ י, ברוך אתה, זאל נמשך ווערן טאקע אלוקות איכות בלבנו, אך והיה בהניח וכו' בארץ, בשעת ס'וועט אנקומען אין ארץ ישראל, דהיינו כשיגיע לבחינת ארץ טובה ורחבה חלב ודבש, איך האב עס געכאפט אזוי שפעט. זיי האבן אנגעהויבן אז תתמה על עצמך האט זיך אמאל געלעזט איש ח. די אמת איז אז ס'דא, מ'פארפעלט אביסל פרטים, ס'דא נאך א מימר וואס דער אלטער רבי זאגט אויכעט אן עצה בנוגע צו א מלקות, איך וועל ווארענען מיט דעם, אפשר וועט איר עס לערנען נעקסטע וואך, ס'איז א מימר אויף דער ערשטער חי' ווערן של בשמים.